וואס איז די סיבה וואס איך דארף זיין בשמחה? איך האב דא חברים דא וואס זענען גארנישט אריבער, זענען נישט אריבער אזוי מכה מחלות, זיי דארפן נישט זיין בשמחה, נאר איך דארף זיין בשמחה ווייל איך גיי אריבער אזא פעקל? לא עליני. פארוואס דארף איך זיין בשמחה? וואס איז פשט אין די גמרא? פארוואס זיי גייען גארנישט אריבער דארפן זיי נישט זיין בשמחה? פארוואס נאר איך? ווייל איך גיי דאס אריבער וועגן דעם דארף איך זיין בשמחה, האט אים ר' שלומ'קע זווילער מסביר געווען פשוט פשט, ער האט אים געזאגט ווען א שנארער וואס נעמט צוזאמען געלט קלאפט ביי די טיר און דער באלעבאס מאכט אים אויף די טיר און פרעגט אים אפשר האסטו רעשטע?

פארשטייט ער גייט קריגן א גרעסערע מתנה, און וואס מער די רעשטע איז גרעסער גייט ער קריגן א גרעסערע מתנה, דהיינו אויב די רעשטע איז נאר פינף שקל וואס איך בעט אים גיי איך אים גיבן נאר א צענער שקל, אז איך גיי בעט אים א רעשטע פון א פופציגער דאלאר גיי איך אים גיבן א הונדערטער דאלאר. האט אים רב שלומקע זווילער געזאגט, שטייט אין רמב"ם אז דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט נאר אויף איין זאך, וועגן להיטיב לבריותיו, דרכו של טוב להיטיב, דער רבונו של עולם כולו טוב האט באשאפן להיטיב לבריותיו, נו אלא מאי פארוואס איז ביי דיר אזא פעקל אזא מחלה, מוז מען זאגן אז ס'איז רעשטע פאר א מתנה.

דארף מען צונעמען א גרעסערע רעשטע א שטייגער ווי א פופציגער דאלאר, אבער דאס איז אלץ צו צוגרייטן דעם גרויסן מתנה פון הונדערט דאלאר. דאס איז די תשובה אויף דיין שאלה, זאגט אים רבי שלמ'קע, דו האסט געפרעגט פארוואס דארף איך זיין פרייליך, פארוואס די אנדערע חברים דארפן נישט זיין פרייליך, זאגט ער, דיינע חברים האבן נישט אויף וואס צו זיין פרייליך, אז מ'האט זיי נישט גענומען קיין רעשטע.

אין יומא דף י"ג די גמרא דערציילט מה היה בחלקו, ס'איז ידוע אז דער די ירושלים איז נתחלק געווארן צו שבטי קה, ירושלים נתחלקה לשבטים, זאגט די גמרא מה היה בחלקו של יהודה,

ס'איז אַרויסגעגאַנגען אַ רצועה פֿון חלקו של יהודה לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי, וואָס איז טײַטש, אין חלק פֿון בנימין איז געווען די אולם היכל און בית קדשי הקדשים. ס'איז געווען אַ רצועה וואָס איז געווען דאָרט אין חלקו של יהודה אין די עזרה, וואָס דאָרטן איז געווען דער מזבח בנוי.

די גביע ביי בנימינען, איז נעמען זיך געווען אזא פחד ביי די שבטים, שטייט אין מדרש אז אלע שבטים די אלע ברידער זענען געגאנגען מ'האט אים געשלאגן דא אויף די אקסל, מ'האט אים דא געגיבן קלעפ, דא אויף די אקסל האט מען אים געגיבן קלעפ, מ'האט אים געשריגן גנב בן גנבת, אזוי האבן געשריגן די ברידערס, די ברידערלעך האבן געשריגן גנב בן גנבה, דיין מאמע האט גע'גנב'עט די תרפים און דו גנב'עסט דא די גביע, מ'האט אים דא געשלאגן דא אויפן כתף האט מען אים געשלאגן. וועגן דעם האט ער זוכה געווען אז די קדשי קדשים איז געווען ביי אים, וועגן די קלעפ וואס ער האט געכאפט, וועגן דעם האט ער זוכה געווען די קדשי קדשים, בחלקו, אחי ורעי אהובי וידידי ביז דא שטייט אין מדרש און מען מסביר אבער ווייטער א מורא'דיגע זאך, איינער האט אים נישט געשלאגן איינער פון די ברידערס ווער האט אים נישט געשלאגן? יהודה, פארוואס? ווייל יהודה האט גענומען ערבות כי עבדך ערב את הנער, ער איז א ערב ער ברענגט אים צוריק, האט ער נישט געקענט נישט געטארט שלאגן, דארף אים צוריק ברענגען גאנץ, איין רצועה האט ער נישט געקריגן, פון וועמען פון בנימין, איינער האט אים נישט געשלאגן מיט די רצועה דא ביי די כתף, ווער בנימין, וועגן דעם האט ער די מזבח נישט געהאט, ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה, איין רצועה האט ער נישט געהאט פון יהודה דערפאר ובו היה מזבח בנוי.

והשם פקד, שטענדיג שטייט פקד ביי ישועה, זאגט די של"ה הקדוש פארוואס שטייט נישט הושיע, יושיע, יעזור, פארוואס שטייט פקוד, וואס איז דאס פקוד, פארוואס שטייט נישט יושיע, עט העלפן, יושיע, יעזור, וואס איז דאס פקוד, איי זאגט די של"ה הקדוש א מאמר נורא, די אותיות נאך פקוד רבותי איז צרה, א אות נאך פ איז צדיק, א אות נאך ק איז רייש, א אות נאך ד איז היי, אותיות צרה. זאגט די של"ה הקדוש אז דער רבונו של עולם האט דעם אינגערמאן איידער כ'האב דיר געברענגט דעם צרה האב איך שוין צוגעגרייט פקוד די מתנה, פקוד אותיות איז פאר צרה, איך האב דיר פארן צרה נאך צוגעגרייט די מתנה איידער איך האב דיר גענומען די רעש. איי ממילא רבותי, ווי האט געזאגט דער חפץ חיים, מען רופט אן א בן עליה, רופט מען אן ער איז א העכערער איד, וואס הייסט דאס א העכערער איד? א העכערער איד זאגט דער חפץ חיים, אז ער שטייט דא ער זעט א וואנט, א וואנט. אין די אנדערע זייט פון די וואנט איז דא גוטע זאכן, ירקות מיט פירות מיט כל מיני מעדנים, איז דא איינער וואס ער זעהט א וואנט, ער ווייט געוואלד ער זעהט א וואנט, אבער איינער וואס איז א העכערע איד, ער האט אמונה ער איז העכער, זעהט ער העכער די וואנט, ער זעהט העכער די וואנט, וואס טוט זיך זעהט ער אין די אנדערע זייט איז דא ירקות און מעדנים כל מיני מטעמים, איי דאס איז די טייטש?

גלייך ווען דער ארעמאן איז אריינגעקומען האט דער ארעמאן געזאגט פארן טאהשער רעבן, רבי איך בין געקומען דא, כ'האב געמיינט דא איז אמת, איך זעה דא איז אויך נישט אמת, פארוואס האסטו געהייסן דעם גביר אריינגיין פאר מיר, ווייל איך האב נישט געלט און ער האט געלט, וועגן דעם האסטו געהייסן אים אריינגומען פאר מיר? אזוי האט ער אנגע געשריגן אויפן טאהשער רעבן, ווייל איך האב נישט געלט און ער האט געלט, וועגן דעם האסטו אים געהייסן אריינגיין פאר מיר? האבן די גבאים געוואלט אנשרייען, מ'האט דאך געוואלט דיין טובה, מ'האט דאך געוואלט. מען האט דאך געוואלט פאר דיר געלט, האט דער טאהשער רבי געזאגט, זיי שטיל זאגט ער פארן גבאי, אזוי קוקט מיר די גאנצע וועלט אויס, מען וויינט און מען וויינט פארוואס ער איז מיר עוקף, פארוואס מאכט ער מיר די שטיקלען, און ער פארשטייט נישט אז אלץ איז פון קה ריבון עולם, און אלץ איז מען גרייט דיר די מתנה, אלץ איז מען גרייט דיר די מתנה, ס'זעהט דאך אויס מען איז עוקף, ניין ניין מען גרייט דיר צו די מתנה.

און געפרעגט א קשיא, וואס הייסט ראה בירה דולקת? דו זאגסט שמא תאמר בירה בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה, אני בעל הבירה. זייער שיין, כ'פארשטיי נישט וואס איז די משל? דו ביסט בעל הבירה? ביסט בעל הבירה, זייער שיין, פארוואס פלאקערט דא די בירה דא? פארוואס פלאקערט דא? ס'איז דאך א משל, ראה בירה דולקת, הציץ עליו בעל הבירה, אמר שמא תאמר בירה בלא מנהיג.

משגיח מן החלונות איינער קוקט פון א פענסטער קען ער זעהן טויזענט מענטשן צוזאמען אבער איינער וואס קוקט פון א לעכעלע מציץ מן החרכים קוקט אויפן פוינט ער זעהט אים אויפן פוינט ווען ער קוקט פון לעכעלע זעהט ער די פוינט זאגט ער די זעלבע זאך דער רבונו של עולם האט געזאגט ווען דו ביסט אין א בירה דולקת, ווען דיר איז שווער, ווען ס'גייט דיר שווער, זאלסטו וויסן, קוק איך אויף דיר, איך בין מציץ אויף דיר אויפן פוינט, דו ביסט הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה, איך קוק אויף דיר, אויף דיר ספעציעל קוק איך, דו ביסט אויפן פוינט קוק איך אויף דיר, ווייל א מענטש איז געטריי יעדן קינד, אבער ער האט נאך קינדער, און ער האט ביזנעס, און ער האט א כולל, און ער האט נאך זאכן. ער האט נאך זאכן וואס ער טראכט אויסער דעם קינד, אבער ווען די קינד איז אין אפערעישן צימער, אין א צימער פון אפעראציע, ער גייט יעצט אריבער אפעראציע טראכט ער גארנישט נאר אויף דעם קינד, אזוי האט די אייבישטער געזאגט, אז ווען ס'איז בירה דולקת, דעמאלטס הציץ עליו, דעמאלטס בליק איך נאר אויף דיר, הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה, ס'איז ידוע אז דער נתיבות שלום. ווען ער איז אלט געווען פערציג יאר איז ער געווען חרוב קראנק, דאקטוירים האבן שוין אויפגעהויבן פון אים די הענט, פון מבחינה רפואית איז ער שוין געווען אפגעזאגט אינגאנצן, ס'איז נישט געווען וואס צו טון מיט אים, און ער האט זיך ארויסגעדרייט פון דעם און האט נאך איבערגעלעבט מער פון אלע דאקטוירים און געווען מזקני האדמורים שפעטער, נאך געלעבט נאך פופציג יאר שפעטער.

ווען איך בין געלעגן אויף דעם טויטנבעט האב איך געלעבט און געפילט מיט דעם אז איך האב א כותל מערבי העכער מיין קאפ. פארוואס? ווייל וואס איז די כותל מערבי? חזל זאגן השכינה לא זזה מכותל מערבי. די זעלבע הייליגע גמרא זאגט הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה, ביי די קאפ פון דעם חולה דאס איז הקדוש ברוך הוא, האב איך געפילט איך האב א כותל מערבי העכער מיין קאפ, כ'האב געפילט אזא קרבת אלוקים וואס איז נישט פאראנען אין די וועלט, אזא השראת השכינה, הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה, איך האב געפילט אזא קרבה, דאס האט מיר געגעבן די כח, וועגן דעם בין איך ארויסגעקראכן פון די מחלה. האט ער אים געשריבן ווייל זי האט פריער געפילט ווי גרויס און חשוב ער איז. אזוי איז מראשותיו של חולה בגוף, אזוי שרייבט די מהרל אין גר אריה אין פרשת ויחי זאגט די מהרל אז ס'איז די זעלבע זאך צו ס'איז א מחלה אין גוף צו א מחלה אין נפש, הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה איז אויפן גרעסטן פארנעם, די השגחה פרטית אויף אים אסאך מער ווי אויף געזונטע, אזוי זאגט דער מביט אין שער התפילה פרק א' זאגט ער אז ס'שטייט. וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. פרעגט ער אויב ס'שטייט וברך לשון נסתר, האט געדארפט אויך שטיין והסיר לשון נסתר, פארוואס שטייט והסירותי מחלה לשון נוכח? און אויב דו שרייבסט והסירותי מחלה מקרבך לשון נוכח, דארפסט שרייבן וברכתי את לחמך.

אזא שפיל ער איז געגאנען, ער איז ארויף געגאנגען ס'איז געווען דארטן צוויי הויכע בערג, צווישן די צוויי בערג איז געווען א טאל פון אסאך שטאק, א טאל פון אסאך שטאק איז געווען צווישן די בערג, ער איז ארויף געגאנגען אויף איין בארג אריין געשטעקט א אייזן, ארויף געגאנגען אויף די צווייטע בארג און אריין געשטעקט נאך א אייזן. שפעטער איז ער געגאנען גענומען א שטריק און צוגעבינדן פון איין אייזן צום צווייטן אייזן, דאס הייסט פארשטייט זיך העכער די טאל איז די שטריק, און ער האט געפרעגט דארטן איז געשטאנען אידן מיט להבדיל גוים, ר' מענדל פוטערפאס איז דארטן אויך געשטאנען. און ער האט געפרעגט אלעמען, רבותי, ענק ווילן זעהן וויאזוי איך גיי אריבער אויפן שטריק? ענק ווילט זעהן ווי איך גיי אריבער אויפן שטריק? האבן זיי געזאגט, ניין, ניין, אונז וויל מיר נישט זעהן ווי איינער פאלט דא אראפ, באלד מאכן ליקוט עצמות, באלד דארף מען צוזאמען נעמען ביינדלעך, ווי איינער פאלט אראפ, האבן זיי געזאגט, ניין. אבער עס איז דאך א חכמה וואס דער אייבערשטער האט אריין געגעבן, דער רבש"ע האט אריין געגעבן פאר דעם גוי דעם חכמה, און דער גוי איז אריבער געגאנגען אויפן שטריק, ער איז עס אריבער געגאנען, ער איז עס אריבער געגאנען, איינמאל שפעטער האט ער געפרעגט דעם עולם, ס'איז געווען אידן מיט להבדיל צוזאמען מיט גוים, האט ער זיי געפרעגט חברה ענק ווילן זעהן ווי איך גיי עס נאכאמאל? האבן זיי געזאגט ניין ניין גענוג איינמאל אונז האבן מורא עס צו זעהן נאכאמאל, אבער ער האט עס יא געמאכט נאכאמאל ער איז צוריק געגאנגען דעם וועג, ער האט געמאכט א בואי בשלום ער איז צוריק געגאנען דעם וועג. שפעטער האט ער געפרעגט ני עולם, ענק גלייבן שוין איך קען גיין א דריטן מאל? האבן זיי געזאגט אונז דארף מען נישט גלייבן אונז האמיר שוין געזעהן אז די קענסט אריבער גיין אויף דעים, האט ער געפרעגט תכלית ענק גלייבן איך קען גיין א דריטן מאל? האבן זיי געזאגט יא. האט ער געפרעגט ענק גלייבן אויכט איך קען אריבער גיין מיט א וועגעלע אויף די שטריק, האבן זיי געזאגט די וועגעלע איז נישט די פראבלעם, איינער וואס קען אריבער גיין אויף א שטריק קען אויכט אריבער גיין מיט א וועגעלע, די וועגעלע איז נישט די פראבלעם, האט ער געפרעגט איז ענק גלייבן איינער קען איך קען אריבער גיין מיטן וועגעלע, ענק גלייבן איך קען אריבער גיין מיטן וועגעלע האבן אלע געזאגט יא, האט ער געפרעגט אפשר איינער פון ענק מיען זיך אריין צו זעצן אין וועגעלע, האבן זיי אלע געזאגט ניין ניין ניין. האט ער געזאגט א דבר נורא, וואס איז געווען עפעס א מיידעלע וואס האט זיך יא אריינגעזעצט אין די וועגעלע, און די גוי האט איר אריבערגעפירט אויפן שטריק דעם גאנצן וועג, זענען מיר אלע צוגעלאפן צו די מיידעלע, דערציילט ר' מענדל, מיר זענען אלע צוגעלאפן צו די מיידעלע און מען האט איר געפרעגט, האסט נישט מורא געהאט צו זיין אין וועגעלע? האסט נישט מורא געהאט? האט זי געזאגט, ניין!

איז אמאל געווען איינער געגאנען אין א וואלד און ער זעהט צוויי פיס טריט, ער זעהט זיינע פיס טריט און ער זעהט נאך טריט נאך פיס טריט, האט ער געפרעגט וועמענס איז די אנדערע פיס טריט, ער גייט אזוי אליין אין א וואלד און ער פרעגט וועמענס איז די אנדערע פיס טריט, הערט ער א בת קול מן השמים, דאס איז די אייבישטער גייט לעבן דיר, איז ער געווען פרייליך, די אייבישטער גייט לעבן מיר? ער גייט ווייטער, זעהט ער פלוצלינג א לייב, א אריה, א לייב! גיט ער א קוק, די פיס טריט לעבן זיך, ס'נישטא! האט ער געשריגן, אייבישטער וואו האסטו מיר אפגעלאזט, איך בין דאך לעבן א לייב! האט ער געהערט ווי די בת קול ענטפערט אים, דו האסט א טעות, דיינע פיס טריט זעהסטו נישט, די פיס טריט וואס דו זעהסט זאגט די אייבישטער זענען מיינע, דיינע זעהסטו נישט ווייל דו ביסט יעצט אויף מיין אקסל, ווען דו ביסט לעבן א לייב ביסטו אויף מיין אקסל זאגט די אייבישטער, דיינע טריט זעהסטו נישט, ער האט געמיינט אז ער זעהט זיינע און דעם אייבישטן זעהט ער נישט, האט מען אים געזאגט ניין דו האסט א טעות,

נו אויב אזוי מורי ורבותי איז די עצה נאר דעם פראפעסאר שמחה, ווייסט איר ווער ס'זאגט דאס? די ווילנער גאון אין משלי, ס'איז דא א פסוק אין משלי רוח איש יכלכל מחלהו, זאגט די ווילנער גאון א רוח איש די גייסט פונעם מענטש אז ער איז פרייליך, יכלכל מחלהו וועט די מחלה בטל ווערן אינגאנצן, אזוי זאגט דער ווילנער גאון דעם לשון בשמחתו יבטלנו, מיטן שמחה וועט ער עס מבטל זיין אינגאנצן, רוח איש די גייסט פונעם מענטש יכלכל מחלהו וועט צונעמען דעם מחלה צו מבטל זיין אינגאנצן דעם מחלה, אזוי זאגט דער מהרשל אין מסכת יבמות.

מען האט אים געזאגט אז מען נעמט, וויאזוי מאכט מען א גלאז קאווע? מען נעמט קאווע מיט צוקער, מיט הייסע וואסער, מיט מילך, אבער טאמער נעמט מען נישט קיין לעפל און מען מישט עס אויס, אויב מען נעמט נישט קיין לעפל און מען מישט עס אויס, האט דאס נישט קיין טעם וריח. אז די אלע זאכן וואס מען האט גערעדט, מען רעדט אמונה אבער מען מוז עס אויסמישן אין די בלוט,

וואס ער האט געטאנצן, ער האט געזינגען מיט א פידעלע, דער גוי האט געזינגען מיט א פידעלע, לעבן אים איז געשטאנען א אינגל און געטאנצן, אזוי האט עס געארבעט, ער, דער גוי שטייט מיט א פידעלע, דער אינגל טאנצט, און אזוי ווער ס'איז אריבער געגאנגען האט אריין געווארפן א שקל, א שקל צו א פונט האט ער אריין געווארפן. און האט ער געזען די הייליגע רש"ב אז די קינד איז אנטשלאפן געווארן אינמיטן, האט דער גוי אים געגעבן א פליק א פאטש ער זאל זיך אויפכאפן, האט ער אים געגעבן א פאטש האט ער האט ער האט ער האט אנגעהויבן צו וויינען און צו טאנצן, האט אנגעהויבן צו וויינען ווייל עס האט אים וויי געטון די פאטש און ער האט געטאנצט ער האט געדארפט טאנצן, האט דער רש"ב געפרעגט דעם עולם זאגטס נאר וואס איז דא די אמת די וויינען צו די טאנצן?

האט מיר געזאגט אמאל א רב א אינטערעסאנטע זאך, זאגט ער אז איידער יעדער איד, איידער ער עסט עפעס, איז ער מעיין וואסערע השגחה האט דאס, וואסערע הכשר, וואסערע השגחה דאס האט, האט ער מיר געזאגט, איך מיין אויכעט אז איידער דו עסט זיך אויף דאס הארץ,

אזוי שטייט אין תורה אל תירא מרדה מצרימה ויוסף ישית ידו על עיניך, זאגט די משך חכמה אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר יעקב אבינו האב נישט מורא פונעם אראפגיין, ס'זעהט דאך אויס ארג, גלות מצרים איז ביטער, זאגט ער ויוסף, קוק אויף יוסף ס'האט אויסגעזעהן די ערגסטע, א מכירת יוסף האט אויסגעזעהן די ערגסטע, זעה ס'געווארן די בעסטע.

ישית ידו על עיניך, וועט ער זעהן אז ס'איז נישט שווארץ ס'איז ווייס ווייס, די רבונו של עולם גרייט דיר צו ערשט דערפאר א מתנה, איי דיי דערער דיי דיי דערער אטאטאטאטאטאם, אזוי טייטשט דער שם משמואל די וואך ווען יוסף הצדיק האט געשיקט פארן טאטן עגלות, וויי שטייט דארטן וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. ער האט אים געשיקט עגלות, זאגט ער פארוואס האט ער געשיקט יוסף הצדיק פארן טאטן עגלות, זאגט ער ווייל ער האט געוואלט דא מרמז זיין פארן טאטן א גרויסע רמז, זאגט ער קוק אויף די עגלות, אויף די גלגלים פון די עגלות, די ראד פון די עגלות, ווען די ראד איז אונטן איז דאס א ירידה, אה!

און דער דרייווער פירט אים אריין, ער ווייסט דאך וויפיל געבט יעדער אדרעס, ווייסט דער דרייווער וויפיל יעדער אדרעס דארף געבן, און דער דרייווער נעמט אראפ פראצענטן פארשטייט זיך, און פירט אים ארום צו אדרעסן, דערציילט דער חתן ער איז ארויפגעגאנגען צו אדרעס, איז עפעס א גביר, און הייבט אן צו שרייען, שרייט אים דו ר' שלמה פאראזיט, גיי ארבעטן! שלמה שנארער, גיי ארבעטן! און ער שרייט אים, און דער חתן שטייט שטיל און הערט כאילו ער הערט יעצט א דרשה, און ער שרייט, ס'קאכט אויף אים, און ער שרייט אים אן, שלמה פאראזיט, גיי ארבעטן! שנארער! שנארער! גיי ארבעטן! און ער שטייט רואיג כאילו ער הערט א דרשה, אפשר האט ער זיך אפילו געשאקלט, און נאך די אלע שרייען וואס האט אים אנגעשריגן דער גביר, האט ער ארויסגענומען דרײַ הונדערט דאלער און האט אים געגעבן פארן חתן. שוין, ער האט אים געגעבן דריי הונדערט דאלער, האט ער שפעטער צוריק גערופן דעם חתן, און ער האט געפרעגט דעם חתן, זאג נאר, סתם אינטערעסאנט צו וויסן, ווי אזוי איך האב דיר פריער אזוי אנגעשריגן אזעלכע קולות און ביסט געשוויגן, פון ווי האסטו גענומען אזעלכע כוחות צו שווייגן? האט זיך דער חתן צולאכט.

האט ער שוין פארשטאנען פארוואס איז ער געווען פריערט שטיל, ווייל ער האט געוואוסט ס'איז אזא מהלך, ס'איז אזא וועג, דער חתן איז געווען רואיג, ער האט געוואוסט באלד קומט אן דרײַ הונדערט דאלאר, האב איך אים געזאגט אז פארוואס האסטו אזוי געווען שטיל, ווייל דו האסט געגלייבט אינעם פנקס און דרייווער, ווען אונז זאל מיר גלייבן להבדיל אינעם חובת הלבבות, אינעם הייליגן חובת הלבבות, פונקט ווי דו האסט געגלייבט אין פנקס און אין דרייווער וועלן מיר אויך זיין אלע פרייליך. אז אונז זאל מיר גלייבן אין חובת הלבבות אז ס'איז אלץ רעשט פאר א מתנה, ס'איז אלץ רעשט פאר א מתנה, וועלן מיר אויך אלע זיין פרייליך, דאס און נאר דאס כתבוני לדורות, דאס איז די מגילת אסתר, איי דיי, דידידאם דיי, דידידאדדאדדאדדאד. אזוי זאגט מען נאך פונעם הייליגן קאברינער נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה זאגט ער א איד וואס גיבט אכטונג אויפן צונג ער זאגט קיינמאל נישט ס'איז שלעכט ער זאגט אויף יעדע זאך ס'איז גוט זאגט די אייבערשטער ושפתיך מדבר מרמה איך וועל אכטונג געבן ס'זאל נישט זיין קיין ליגנט. אזוי זעהן טאקע ווי גוט דאס איז, איז ושפתיך מדבר מרמה כ'וועל אכטונג געבן ס'זאל טאקע נישט זיין קיין ליגנט, נצור לשונך מרע דו וועסט אכטונג געבן פון זאגען ס'איז שלעכט איז ווען וועסט פארשטיין אז ס'גערעשט פאר א מתנה איז דעמאלטס איז ושפתיך מדבר מרמה אזוי זאגט מען נאך פון אים אז ער האט געזאגט. אז דער קאברינער זאגט אזוי אז די וועלט זאגט אז ס'גייט נישט ווי ס'ווילט זיך, דארף מען וועלן ווי ס'גייט זיך. האט ער געזאגט די הייליגע קאברינער, איך מיין אז די ווארט איז א טעות, מען דארף זאגן פארקערט, אז עס איז וועלן ווי ס'גייט זיך, וועט גיין ווי ס'ווילט זיך. אז דו וועסט וועלן ווי ס'גייט זיך, און ס'וועט גיין ווי ס'ווילט זיך ביי דער רבונו של עולם, ווייל אזוי טייטשט דער הייליגער שפת אמת אין פרשת ראה, זאגט ער א אינטערעסאנטער מאמר, ס'איז דא א הלכה, די גמרא אין מגילה איז עס גע'פסק'נט אין שלחן ערוך, אין מפסיקים בתוכחות, וואס טייטשט מ'טאר נישט אינמיטן תוכחה געבן קיין עליה, מ'טאר נישט מפסיק זיין אינמיטן די תוכחה, אינמיטן די קללות אין כי תבוא און בחוקותי, מ'טאר נישט מפסיק זיין, מ'טאר נישט געבן קיין עליה, פארוואס? פארוואס טאר מען נישט מפסיק זיין? איז תוס' ברענגט א מדרש אז מען זאל נישט געבן קיין עליה ווייל מען זאל נישט זאגן קיין ברכו את ה' המבורך אינמיטן די תוכחה ווייל די רבונו של עולם זאגט אינו בדין שאתברך כשבני בצער איך וויל נישט מען זאל מיר בענטשן ווען מיין קינדער איז בצער און דערפאר אינמיטן תוכחה זאגט מען נישט קיין ברכו את ה' המבורך זאגט די שפת אמת אויב אזוי האבן מיר געטראפן א עצה. אז ווען א מענטש גייט אריבער לא עלינו א תוכחה, לא עלינו, ער גייט אריבער א שווערקייט, הייב אן צו בענטשן דעם אייבערשטן, שריי ס'איז גוט, הייב אן צו בענטשן, ממילא וועט מוזן זיך אפשטעלן די תוכחה, ווייל דער אייבערשטער זאגט דאך אינו בדין שאתברך כשבני בצער, וועט זיך מוזן אפשטעלן די תוכחה, און אזוי איז ער מסביר, דאס איז די טייטש אין מפסיקים בתוכחה, זאגט דער שפת אמת אזוי. אין מפסיקין איז דער טייטש לקבל כל המאורעות בשוה, אבער לפי זה א תוכחה, ווען דו גייסט אריבער א תוכחה זיי עס מקבל, זאגט ער אזוי דער לשון, כי אם אין האדם משתנה בפגוע בו מידת הדין, ער ווערט נישט נשתנה ער בלייבט מיטן זעלבן שמחה, אין לו קיום לקללה, וחולפת ועוברת ממנו, ער זאגט ס'מוז זיך אראפגליטשן די קללה טאמער די מענטש בלייבט ער ווערט נישט נשתנה ער בלייבט מיטן שמייכל איז האט דאס נישט קיין קיום ס'מוז זיך אראפגליטשן כי אם אין האדם משתנה בפגוע בו מידת הדין אין לו קיום להקללה וחולפת ועוברת ממנו ס'גליטשט זיך אראפ אך זאגט ער אם חס ושלום האדם מתפעל יותר מדי אויב ער ווערט חלילה צובראכן איז בזה נוסף קיום וחיזוק לרע דאס מאכט די קללה חלילה וחס השם ישמרנו ס'זאל זיך האלטן לא עלינו, אבער אז א מענטש איז נישט משתנה, ער בלייבט מיטן שמחה, מוז זיך עס אראפגליטשן, מוז זיך עס אראפגליטשן. און ממילא רבותי מיט א שמייכל, ווי זאגט די עטרת צבי זאגט א שמייכל, די הייליגע עטרת צבי פון זידיטשויב דער שר בית הזוהר זאגט אז וואס איז די ראשי תיבות שמייכל, כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. האט איינער געפרעגט אז די האט איינער געפרעגט אז די אותיות איז נישט מסודר דא. כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו, די אותיות איז נישט מסודר, און געזאגט אז די חכמה איז צו געבן א שמייכל ווען די מצב איז נישט מסודר, נו נו ווען די מצב איז נישט מסודר דעמאלס זאלסטו געבן א שמייכל, לעבן מיטן בורא עולם, ס'האט איינער צוגעגאנגען צו איינער פון די גדולי הדור שליט"א און מ'האט אים געפרעגט, איך ווייס נישט, איך זעה דא איז א גאנצע טומל דא אין די וועלט, עפעס נישט מסודר'דיג א גאנצע קלאטשוטש. ס'עפעס זייער נישט מסודר, כ'קוק ארויף אויבן זעה איך ס'איז אלץ מסודר, א זון מיט שטערן מיט לבנה, אלץ איז מסודר. האט ער אים געזאגט דער גדול דו האסט א טעות, ס'ווענדט זיך פון ווי מ'קוקט, ווען מ'קוקט פון אויבן אראפ זעט דא אויך אויס מסודר, מ'קוקט דא אונטן זעט עס אויס אזא גאנצע טומל, אויב מ'קוקט פון אויבן זעט מען ס'איז מסודר, אלץ איז גאר אויפן סדר, אזוי האט ער געטייטשט דאס איז די טייטש רשי זאגט. אז ווי ס'שטייט כל השקפה שבמקרא איז לרעה, ווי ס'שטייט השקפה אין תורה מיינט עס לרעה חוץ פון איין השקפה, השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל. לויט רשי ווי ס'שטייט וישקף אדער וישקף שטייט בסדום שטייט איבעראל מיינט עס השקפה לרעה חוץ מהשקפה זו לטובה ווי ס'שטייט השקפה מאין קדשך מן השמים יברך את אמרות ישראל.

האט מען געבעטן פונעם רעבן רבינו הגדול זאג עפעס דברי חיזוק, רעבע אזוי איידער מ'האט זיי אריינגעלייגט אין די געז וואס זענען דארטן פארברענט געווארן, האבן זיי געבעטן ממטיר דברי חיזוק, איי האט ער זיי געזאגט אזוי א מאמר נורא, שטייט להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. האט דער עקידת יצחק זיך געשטעלט, מילא להגיד בבוקר חסדיך, דאס איז דיינע חסדים, די אייבישטער'ס חסדים, אבער וואס איז טייטש ואמונתך בלילות, אמונה איז דאך נישט דיינע, אמונה איז אונזערע, האט געדארפן צו שטיין ואמונתינו בלילות, אמונה איז דאך אונזערע, נישט דיינע, פארוואס שטייט ואמונתך בלילות?

וואס יוסף הצדיק איז אריבער געגאנען אריבער אזויפיל צרות, יעקב, צרות לבן, צרות דינה, צרות עשיו, צרות יוסף, צרות שמעון, צרות בנימין, טאמער ס'עט פעלן איין תג פון דעם אות עשיו, פון דעם שין פון עשיו וועט פעלן איין שפיץ פון דעם תג, איז די ספר תורה פסול,

זאגט ער אז ווען א מענטש דארף אריבערגיין און שלינגען א ביטערע פודער, ער קען דאס נישט איינשלינגען, וואס טוט מען צו דעם? מען נעמט עס ארום מיט א קאפסילע, עס איז אנטיביאטיק, ער פילט נישט דעם ביטערע פודער, מען נעמט עס ארום מיט א קאפסילע, עס איז מיט א אנטיביאטיק, ער פילט נישט דעם ביטערן פודער אינגאנצן, זאגט דער חפץ חיים ווען א יעדער מענטש וואס האט זיין ביטערע פודער,

האט נאך קיינער נישט חרטה געהאט ווען מ'האט בוטח געווען אין אייבערשטן, שטייט די לשון אין רבינו בחיי, איינער וואס איז בוטח אין אייבערשטן איז כאילו הבטיחו השם יתברך, אהההה, איז כאילו הבטיחו השם יתברך, דאס איז דאך גרעסער פון דעם.

דאס זאגט דער אייבערשטער דאס איז מיין כבוד איך זאל העלפן הבוטחים בי איז עם השם חזקו ונתחזקה ס'איז מפור באקאנט א מאמר פון חידושי הרי"ם ס'איז דאך ידוע לא עלינו האט באגראבן דרייצן קינדער און ער איז צוריק געקומען פון סתימת הגולל איז האט ער זיך געזעצט שבעה אויף דער ערד כאילו לא היה. כאילו ס'איז גארנישט געשען, איז די רעבעצן אריין געלאפן צו אים, זי האט אים געפרעגט, וואס האסטו דא באגראבן? א הינדעלע האסטו דא באגראבן? וואס ביסטו אזוי רואיג? האסט באגראבן דא א הינדעלע? האסטו באגראבן דא? האט ער איר געענטפערט, א פעקל גיט דער רבונו של עולם, אבער עגמת נפש מאכט מען זיך אליינט.

א איד וואס איז א אפגעליטענער איד מיט גאר גרויסע שוועריקייטן, האט מיר געזאגט דער איד אז טאמער איינער שלעפט אויף זיך דעם פעקל, ער שלעפט אויף זיך א פעקל, ער ווערט דאן איינגעבויגן און צוקנייטשט און צורודערט, זאגט ער ס'איז דא א עצה, ווארף אוועק, לייג אוועק דעם פעקל אויף דער ערד, דו וועסט ארויפגיין אויפן פעקל וועסטו ווערן נאר העכער פון דעם, וועסט ווערן העכער, אזוי איז דא איינער וואס שלעפט דעם פעקל אויף זיך, דער פעקל וואס ער שלעפט, שלעפט ער אויף זיך, וואס שלעפט ער, וואס שלעפסטו עס אויף זיך, ס'וועט דיר עפעס העלפן, ווערסט נאר איינגעקנייטשט און ווערסט נאר צובראכן, ווערסט נאר צושטאכן, ווארף עס אוועק אויפן אייבערשטן, השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך, וועסטו נאר העכער ווערן.

דער אייבערשטער וויל עפעס פון מיר, איך וויל וויסן וואס וויל דער אייבערשטער פון מיר, האט דער פני מנחם אים געענטפערט, דו ווייסט ווען איך בין געווען א קליינע אינגל בין איך אריין אין באנק, איך האב געזען איינער ברענגט א גרויסע סכום געלט, גאר גאר א גרויסע פעקל געלט, האב איך געזען ווי דער פקיד נעמט נעמט פון אים די געלט און ער פאר'חתמ'עט אים אויף אפאר צעטלען, האב איך אויף אים גרויס רחמנות געהאט, פארוואס נעמט ער אים צו דאס געלט? שפעטער האב איך געזעהן קומט אריין א צווייטער איד און דער פקיד גיבט אים ארויס א גרויסע פעקל געלט און ער פארחתמ'עט אים אויף צעטלען, און דעם צווייטן האב איך מקנא געווען, אויפן ערשטן האב איך רחמנות געהאט פארוואס האט ער אים צוגענומען די געלט, און צווייטן האב איך מקנא געווען ווארום ווייל ער געט אים אזויפיל געלט, האט דער פני מנחם געזאגט איך בין אינטערגעוואקסן האב איך שוין אלס פארשטאנען אז די ערשטע האט אריינגעברענגט א סכום געלט ער האט זוכה געווען אין א לאטערי צו אין א ירושה האט ער געקריגן האט אריינגעלייגט די געלט וואס גייט אים וואקסן מיט רווחים ס'גייט וואקסן אויף פראצענטן, יעדן חודש וועט האבן פון דעם אסאך רווחים, דער צווייטער איז פונקט פארקערט, דער צווייטער האט ער געגעבן געלט צו הלוואה וואס ער וועט צאלן אויף דעם שווערע ריבית, האב איך זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אז נישט שטענדיג ווען מען נעמט פון דיר נעמט מען טאקע פון דיר, און נישט שטענדיג ווען מען גיבט דיר גיבט מען דיר טאקע, אז נישט ווי ס'זעט דיר אויס האט דאך אויסגעזען פריער, האט געפרעגט וואס וויל דער אייבערשטער פון מיר, ווער זאגט דען מען וויל עפעס, אפשר גיבט מען דיר א מתנה יעצט? אפשר איז דאס ערשטע פאר א מתנה? אזוי האט ער מיר געזאגט אז דעמאלטס האב איך זיך אויסגעלערנט אז נישט שטענדיג ווען מען נעמט, נעמט מען טאקע, און נישט שטענדיג ווען מען געבט, געבט מען. עס האט אויסגעזען די הערגסטע, ווען איך בין, אויף א אינגל זעט עס אויס די הערגסטע, מען האט צוגענומען, אבער למעשה האט מען דיר געגעבן, ס'גייט יעצט וואקסן פאר דיר רווחים, ס'גייט וואקסן פאר דיר גרויסע רווחים.

קראן לי מרא כי המר שקי לי מאוד, זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע מאמר, וואס איז דא געווען? וואס איז געווען המר שקי לי מאוד? וואס האט זי געזאגט? זאגט דער הייליגער חתם סופר אזוי, עס איז ידוע די גמרא אין בבא בתרא צדיק א', זאגט די גמרא, אז אלימלך די מאן פון נעמי איז געווען די פעטער פון בועז, אלימלך מיט שלמון אבי בועז זענען געווען ברודערס. בועז איז געווען א שר ונכבד בישראל. און נעמי נאך וואס זי האט פארלוירן מחלון וכליון איז זי געבליבן נאר מיט רות, אזוי פארווייטיגט, אזוי צובלוטיגט, איז זי אריינגעקומען, זאגט דער הייליגער חתם סופר, זי האט געהאט איין האפענונג, וואס איז די האפענונג? אז היות זי קומט אריין אין בית לחם, דארטן איז בועז איז דער שר ונכבד בישראל, ער גייט איר אויפבויען אויף צוריק, זי העט שוין האבן צו עסן מיט אלצדינג, ער העט איר אויפבויען און זי ער'ט זיין למשיב נפש. אבער זאגט דער הייליגער חתם סופר אז היות שאין דרך הצנועות להתראות עם האנשים, צנועות רעדן נישט מיט מענער, זיי באווייזן זיי רעדן נישט מיט מענער, איז וואס האט זי געטראכט ווי אזוי וועל איך רעדן מיט בועז, איז איר האפענונג האט זי געהאט איין האפענונג אז זי גייט רעדן מיט בועז'ס רעבעצן, און די רעבעצן פון בועז, זי העט זיין דא, זי העט עס איבערגעבן פאר בועז און דורך איר וועט זיין די ישועה. איי, זאגט ער, שטייט אין חז"ל אז גלייך ווי נעמי איז אריינגעגאנגען אין בית לחם, איז ארויסגעגאנגען די לוויה, די מיטה פון בועז'ס רעבעצן. בועז'ס רעבעצן איז אוועק. אוי, אויף דעם האט זי געזאגט אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרא, כי המר שקי לי מאוד, אוי, די לעצטע האפענונג וואס איז נאך געבליבן, בועז רעבעצן איז אוועק, איך האב שוין יעצט נישט קיין שום קרש, קיין שום ברעטל, ווי אזוי ווי אזוי, די לעצטע האפענונג איז אוועק. אבער וואס איז געווען די סוף, זאגט די חתם סופר, אז ווייל בועז רעבעצן איז אוועק, האט בועז גענומען וועמען? רות. און אזוי נתגלגל געווארן די זאכן אז רות איר שניר איז זי געווארן די פרוי פון בועז, ווען ס'איז געבארן געווארן דא דער בן, ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך השם והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך, זיי האבן אלע געזאגט ילד בן לנעמי, דא האט זיך אנגעהויבן צו בויען איר לעבן, וואס ס'האט איר אויסגעזען די ערגסטע אז בועז רעבעצן איז אוועק, פונקט פארקערט דא איז געווען די גאנצע בנין, ווייל דעמאלטס האט ער גענומען רות, דעמאלטס ילד בן לנעמי וואס ממנו מלכות בית דוד ממנו מלך המשיח, פון דארטן איז ארויסגעקומען מלכות דוד, און וואס ס'זעהט אויס די מענטשן די ערגסטע, דאס איז די בעסטע. זאגט דער חתם סופר, זי האט געשריגן המר שקי לי מאוד ס'איז די ערגסטע, זאגט ער אין חזל שטייט אז ווען איז געווען די בעסטע זמן ביי כלל ישראל, די שענסטע זמן ביי כלל ישראל איז געווען די תקופה, פון שלמה המלך איש תחת גפנו ותחת תאנתו ווי די המר שקי לי מאוד די ראשי תיבות שלמה המר שקי לי מאוד וואס האט איר אויסגעזען די ערגסטע דאס האט דא געברענגט שלמה המלך ילד בן לנעמי און דא פון אים איז ארויסגעקומען דוד המלך און שלמה המלך וואס דאס האט אויסגעזען די בעסטע און במילא איז עם השם חזקו ונתחזקה אז אזוי ברענגט די עמוד העבודה די עמוד העבודה ברענגט אז ס'איז א איד ארויסגעגאנגען מיט הונדערט אקסן אנהייב ווינטער, האט ער עס געדארפט מיטנעמען פאר זיי שחת ותבן צו עסן פאר די הונדערט אקסן, שחת מיט תבן פאר די הונדערט אקסן אויף א גאנצע ווינטער. און אנהייב ווינטער ער איז געווען אויפן וועג, און אנהייב ווינטער דארטן איז אים געשטארבן פופציג אקסן. האט די איד געשריגן, פופציג אקסן געשטארבן, אזא הפסד ממון, האט ער געזאגט, ניין, די אייבישטער האט געמאכט, איז דא זיכער א טובה, ס'איז זיכער דא ביי, ס'ליגט דא זיכער א טובה, ס'איז זיכער א טובה, וואס איז געווען, זאגט ער, סוף ווינטער, האט זיך געענדיגט די ווינטער, לויט זיין חשבון, האט געדארפט דא בלייבן האלב פון די שחת מיט די תבן, ווייל פופציג אקסן זענען געשטארבן, האבן דאך געגעסן נאר פופציג אקסן, ער האט דאך מיטגענומען הונדערט אקסן, ס'איז געשטארבן פופציג, האט געדארפט בלייבן האלב, און ער זעט ס'האט זיך געענדיגט אינגאנצן, וואס איז ער יעצט געוואר געווארן סוף ווינטער, האט ער זיך געכאפט אז ער האט געמאכט א טעות אנהייב ווינטער, ער האט גענומען נאר עסן פאר פופציג אקסן. האט ער יעצט געזען אז ווען די פופציג וואלטן נישט געשטארבן אנהייב ווינטער, וואלטן אינמיטן ווינטער געשטארבן אלע הונדערט, ווייל ער האט דאך מיטגענומען נאר עסן פאר האלב. האט ער יעצט געזען וואס א טובה ס'איז געווען די וואס די פופציג אקסן זענען געשטארבן אנהייב ווינטער. ס'איז נישט דעמאלטס געשטארבן, ס'איז געבוירן געווארן פופציג אקסן. פארוואס? ווייל ווען די פופציג שטארבן נישט, וואלטן דאך געשטארבן אלע הונדערט אקסן אינמיטן ווינטער ווייל ער האט יעצט געזען אז ער האט מיטגענומען בטעות עסן נאר פאר פֿופֿציק נישט פאר הונדערט, ער האט געהאט א טעות און ממילא איז אין יעדן זאך ווי ער האט דערציילט רבי יענקעלע גאלינסקי האט דערציילט אז ער האט געדענקט ווען ער איז געווען א יונגל פון צען יאר איז געקומען זיי האבן געוואוינט אין רוסלאנד. און דארטן פלעגט קומען דער טאג בלאט, ס'איז געווען א צייטונג פון פוילן וואס האט געהייסן טאג בלאט, און דאס איז אנגעקומען קיין רוסלאנד, און זיין מאמע האט געזאגט א שיעור פאר אלע נשים אינעם טאג בלאט אין די נייעס, ווייל אלע רוסישע ווייבער האבן נישט פארשטאנען קיין פוילישע שפראך, טאג בלאט איז געשטאנען אויף פויליש, זיין מאמע האט פארשטאנען פויליש, האט זי געזאגט א שיעור איינמאל א וואך אין דעם, זאגט ער ס'איז געווען עפעס א דאנערשטאג נאכמיטאג. וואס די טאג בלאט איז געלעגן אויפן טיש אין סאלאן, און ס'האט אריינגעקומען די ערשטע פרוי דארטן, עפעס א אלטע אידענע, זיין מאמע איז געזעצן אין קאך און געשיילט קארטאפל, און פלוצלינג, און די בלאט, די טאג בלאט איז שוין געשטאנען אין סאלאן אויפן טיש, און אינמיטן איז די פרוי אריינגעלאפן פון סאלאן צו די. צו די מאמע זיינע אין קאך און האט געוויינט, ווי אזוי שיילסטו יעצט קארטאפל? זי האט געוויינט, ווי אזוי קענסטו שיילן קארטאפל? וואס ס'געשען אזא אומגליק? פרעגט זי, וואס אזא אומגליק איז געשען? דו ווייסט נישט, א שיף האט זיך איבערגעדרייט, שטייט דא אין טאג בלאט, א שיף האט זיך איבערגעדרייט, זי האט געזען א בילד דארטן, א שיף האט זיך איבער, זי האט געזען א בילד, א שיף האט זיך איבערגעדרייט, און ווי אזוי שיילסטו יעצט קארטאפל? האט זי געוויינט. בקיצור, די מאמע איז שנעל אריינגעגאנגען אין סאלאן, זי קוקט אויפן צייטונג, האט זי געזען אז וואס איז געווען? זי האט געהאלטן, זי האט נישט געוואוסט וויאזוי מען לייענט דעם טאג בלאט, האט זי עס געהאלטן פארקערט, וועגן דעם האט עס אויסגעזען אז די שיף האט זיך איבערגעדרייט, ווייל זי האט געהאלטן דעם צייטונג פארקערט. און למעשה וואס איז דארטן געשטאנען? אז מען מאכט יעצט, מען איז יעצט מייצר א נייע שיינע שיף, א אוניית פאר, איז מען יעצט מייצר אין ענגלאנד, האט געזאגט רבי יענקעלע גאלינסקי אַכציק יאר שפעטער אז ער האט עס געזען אלס אינגל פון צען יאר, ער זאגט אבער ס'איז מיר דעמאלטס אריינגעגאנגען אין קאפ אז איינער וואס קען נישט ליינען זעט אים אויס די שיף האט זיך איבערגעדרייט, אבער איינער וואס קען גוט ליינען זעט מ'איז דאך יעצט מייצר א אוניית פאר מ'איז דאך יעצט מייצר א שיינע שיינע שיף, ווער עס קען נישט ליינען זעט עס אויס אז עס האט זיך איבערגעדרייט, ווער עס קען ליינען פארשטייט ער.

גם הם לבית אבותם למשפחותם, פארדעם שטייט אין פרשת במדבר נשא את ראש בני קהת לבית אבותם למשפחותם, אבער ווען ס'קומט שפעטער צו די בני מררי שטייט נישט לבית שטייט נאר בני מררי מחלי און מושי. למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם. פרעג דער הייליגער חתם סופר פארוואס ביי בני קהת שטייט נשא ביי בני גרשון שטייט נשא און ביי בני מררי שטייט נישט נשא. זאגט דער הייליגער חתם סופר א פחד פון א ווארט, ס'איז געווען דריי תקופות ביי כלל ישראל, ס'איז געווען א תקופה וואס איז געווען די בית המקדש וואס אויף דעם שטייט אין פסוק,

הייב אויף זיי ביז לבית אבותם, ביז די אבות הקדושים, לבית אבותם, הייב זיי אויף נשא את ראש בני קהת, הייב אויף דעם דור פון בית המקדש ביז לבית אבותם, ביז די אבות הקדושים, שפעטער איז געווען א דור נאכן חורבן, דאס הייסט בני גרשון, כי גרשוני מהסתפח בנחלת השם, אבער ס'איז אויך געווען דעמאלטס חכמי הדור, תנאים ואמוראים, האט די אייבישטער געזאגט פאר משה רבינו נשא את ראש בני גרשון, הייב אויף דעם דור לאחר חורבן, אזא הייליגער דור ביז לבית אבותם.

זאגט ער איז מושי מאהליהם מען דארף גיין פון שטוב אין שפיטאל אויף א טעראפי, און מען גייט מושי מאהליהם טרופים וסחופים און מעורבבים מכל צרות האביון, זאגט די חתם סופר איך יאמר נשא את ראשם לבית אבותם וויאזוי קען מען זאגן זיי אויפהייבן די קעפ לבית אבותם, איך יאמר נשא את ראשם לבית אבותם, הלא הם גדולים מאבותם, ואבותם טפלים להם, וויאזוי קען מען זאגן אויפהייבן זיי די קעפ ביז די אבות הקדושים, זאגט ער הם זענען דאך גרעסער מאבותם, ואבותם טפלים להם, ווען א איד מיט א מחלה שרייט השם אחד ער איז זיך מחזק מיטן אייבערשטן, זאגט ער א מורא'דיגע לשון זענען דאך גרעסער פון די אבות הקדושים, אבותם טפלים להם, דערפאר שטייט נישט נשא ביי די בני מררי, אוי אזא פחד פון א ווארט, א איד זאל וויסן ווען ער גייט דאס אריבער ווי הויעך און גרויס ער איז ביי דעם אייבערשטן, וויאזוי האט דער סטייפלער געזאגט? אויף יסורים בעט מען נישט חלילה, אבער ווען ס'קומט זאלסטו וויסן פאר מיליאנען זאלסטו עס נישט פארקויפן, ביסט גרעסער פון די אבות הקדושים, פחד נורא שאלמלא נמצא כתוב אי אפשר לאומרו, זיין יסוד הדברים איז פון די גמרא בבא בתרא דף י, דורו של שמד אין כל בריה.

אין אוצר המאמרים, שנת תרע"ט עמוד תרע"ח, שנת תרע"ט עמוד תרע"ח זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, די זעלבע סארט ווארט, ער זאגט והאיש משה עניו מאוד מכל האדם, משה רבינו האט זיך געהאלטן קלענער פון אונז? ווי אזוי משה רבינו האט נישט געוויסט ער איז די געאיינציגסטע וואס פה אל פה אדבר בו ער איז דער אב לנביאים און ווי אזוי האט ער זיך געקענט האלטן קלענער פון אלעמען זאגט ער א מאמר נורא זאגט ער שטייט אין מדרש תנחומא אז משה רבינו האט געזעהן ספרו של אדם הראשון אין ספר פון אדם הראשון איז געשטאנען אלע דורות ביז משיח'ס טאג, אונז אלע זעמער געשטאנען אין ספר פון אדם הראשון, זאגט ער משה רבינו האט געזען דעם דור פון עקבתא דמשיחא, ער האט געזען א דור וואס גייט אריבער אזעלכע שווערע נסיונות, העלמות מיט הסתרים, מען פריווט זיך צו מחזק זיין ווייטער א פליק און ווידער אבער מען איז זיך מחזק,

הרבה ממני, א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אז ער האט געזען אז זיי זענען אסאך גרעסער פון אים, א מענטש וואס איז זיך מחזק אין הסתרים איז זיך מחזק מיטן אייבערשטן, ווער האט השגות אין משה רבינו ווער האט השגות אין אבות הקדושים, אבער די מדריגה וואס א איד קומט צו ווען שמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, מען דערציילט נאך דער שפת אמת האט אמאל געזען ווי מען איז משבח איינעם, ער איז א גאון, ער איז א קדוש, האט ער געזאגט מען זאל אויפהערן צו רעדן אזויפיל, מען זאל זאגן ער איז א בעל יסורים ס'איז אסאך גרעסער פון די אלע זאכן. אזוי האט דער בית אברהם אמאל געשריגן ביי א טיש ווען ער האט געזאגט פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך.

אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, וואס טייטש די גמרא זאגט אז אונז זעמער אסאך קלענער, זאגט ער דאס איז נאר אמאל געווען אבער היינט אז ס'דא אזעלכע שווערע נסיונות,

דער ראש הקהל ארעסטירט, ער זיצט און וויינט איך בין ווייט פון די שטוב פון די קינדער, נישט קיין חלות, נישט קיין פיש, נישט קיין פלייש, נישט קיין רינדער, איך זיץ דא אליין אין תפיסה און געוויין, אבער ס'איז אריבערגעגאנגען א שעה ארום האט מען נאך איינעם ארעסטירט, איי ווייסט עטס וועמען רבותי, דעם בריסקער רב, דעם מהרי"ל דיסקין. מען האט אים איינגעזעצט אלס מרא דאתרא, האט דער ראש הקהל געזאגט, אה, יעצט איז מען שוין גליקליך, בין לעבן דעם רב איז אפילו אן קיין חלות, אן קיין פיש, אן קיין קינדער, אן קיין רינדער, אבער די עיקר איך בין לעבן דעם רב, איך בין דאך מיטן רב, איז דאך עס מיר די בעסטע. האט ער געטייטשט דעמאלטס, וואס ס'שטייט בכל צרתם לא צר, שטייט די כתיב מיט א ו' און די קרי איז מיט א אלף, לא צר. די כתיב איז לוי מיט א ו' לוי צור, און די קרי איז מיט א אלף, דו ווייסט פארוואס זאגט ער לוי צור מיט א אלף ס'איז נישט צר, ווייסט פארוואס ס'איז נישט צר? ווייל לוי מיט א ו' די אייבישטער איז מיט מיר, פונקט ווי בכל צרתם לוי צר, אז די אייבישטער איז מיט מיר איז לוי צור ס'איז נישט צר מיט א אלף, ווייל פונקט ווי דארטן דעם ראש הקהל איז נישט געווען.

וואס טוט זיך דא? דער אייבערשטער האט באשאפן א בריאה הימל מיט ערד, מלאכים, שרפים וחיות, ואופני הקודש, מלאכים, תנאים ואמוראים, צדיקי הדורות, דער אייבערשטער איז זיך משחק מיטן לוויתן, וואס איז די פשט אין דעם? דער אייבערשטער משחק מיט לוויתן? איי זאגט ער א מאמר נורא, די גמרא זאגט אין מסכת חגיגה אז די אייבישטער האט באשאפן די לוויתן זכר און נקבה, אבער ראה שאין העולם מתקיים, זיי קענען חרוב מאכן די וועלט, האט די אייבישטער צוגענומען די נקבה, און מלחה לצדיקים לעתיד לבוא, האט צוגענומען די נקבה ומלכו לצדיקים להוסיף לבו, האט די זכר געזאגט איך בין געבליבן אליין, זאגט די אייבערשטער ס'איז נישטא אליין, ביסט אליין בין איך מיט דיר משחק, כביכול אליין איז מיט דיר משחק, נישט מיט מלאכים נישט מיט שרפים נישט מיט קיינעם, ער איז מיט דיר משחק דער וואס ער איז אליין, הקדוש ברוך הוא מראשית השנה של חול.

בית, פילע מאל בית י' ת', וויפיל איז די גמטריא? פֿיר הונדערט און צוועלף. אלע אותיות האבן מורא'דיגע גרויסע גמטריא'ס, אזוי ג, אזוי ד, אזוי ר, אזוי יעדע אות האט גרויסע גמטריא'ס, די קלענסטע חשבון ווען דו ביסט ממלא דעם אות במילואו, די קלענסטע חשבון איז ווער? די אותיות יוד קיי וו קיי, וויפיל איז י'? י' ו' ד' דאס איז צוואַנציק. ווען מ'איז ממלא די אותיות יוד, יוד ו' ד', דאס איז צוואנציג, יוד איז צען, ו' ד' איז נאך צען, דאס איז נאך צען, דאס איז צוואנציג. היי, וויפיל איז די מילוי פון היי? זעקס. היי א', דאס איז זעקס. ו', מ'איז ממלא ו', דאס איז צוועלף. ס'איז די קלענסטע מילוי, זאגט ער, ווייסט פארוואס? זאגט דער כלי יקר, ווייל דער אייבערשטער זאגט אני אשכון את דכא, מיין השראת השכינה ביי דעם קלענסטן נאמבער, ווי דער וואס פילט זיך אזוי קליין בגוף ובנפש און אזוי שווער, דארטן און נאר דארטן איז די השראת השכינה אויפן גרעסטן פארנעם. זאגט ער דאס איז די טייטש ברוך הגבר אשר יבטח בשם והי' השם מבטחו, זאגט ער פארוואס שטייט והיה השם מבטחו? האט געדארפן צו שטיין והיה בשם מבטחו, בשם איז ער מבטחו, זאגט ער ניין ניין זאגט דער כלי יקר והיה השם די שם שמים וואס דו זעסט דאס איז די קלענסטער מספר דאס זאל זיין דיין מבטחו אז די אייבערשטער מיט דיר דייקא ווען ס'איז ווען ס'איז שווער, אני אשכון את דכא, דארטן איז ער מיט דיר אויפן גרעסטן פארנעם.

מ'איז געגאנען, מ'האט געקויפט א שווארצע שמאטע אויפן פענסטער צו לייגן. לייגן אויפן פענסטער א שווארצע שמאטע אז ער וועט אויסזען פון אינדרויסן טונקל. איז ווען א איד איז געגאנען קויפן א שווארצע שמאטע. האט דער מוכר אים געפרעגט צוויי שאלות, ווייל ער האט געדארפט צו וויסן דער מוכר וואסערע א דיקקייט פון די שווארצע שמאטע זאל זיין, ווי מער שווארץ דארף עס זיין, וויפיל שווארץ דארף עס זיין, האט ער אים געפרעגט צוויי שאלות, רבותי, די ערשטע שאלה, וואסערע א נומער איז דער לאמפ, ווייל טאמער דער לאמפ איז אן הונדערטער, א שטארקער נומער, א שטארקע לאמפ, מוז עס גאר א דיקע שווארצע שמאטע, מוז עס זיין גאר דיק שווארץ, אבער טאמער ס'איז א שוואכערע לאמפ מוז נישט זיין אזוי דיק, קען זיין שוואכער, און נאך א שאלה איז געווען ווי נאנט איז די לאמפ צום פענסטער, ווייל טאמער די לאמפ איז נאנט צום פענסטער מוז מען א דיקע שווארצע שמאטע ווייל ס'איז דאך נאנט צום פענסטער, טאמער ס'איז ווייט מוז נישט זיין אזוי דיק די שווארצקייט. איז קומט אויס האט ער געפרעגט צוויי שאלות. די ערשטע שאלה וואסערע נומער לאמפ. ווייל טאמער ס'איז א גרויסע נומער דארף מען א דיקע שווארצע שמאטע. די צווייטע שאלה ווי נאנט ס'איז צום פענסטער רבי שלום'ל שאץ איז געגאנגען מיטן וואידיסלאווער רב אין די גאס. האט ער אים באוויזן אויף עפעס א פענסטער, זעהסט דא איז דא גאר א דיקע שווארצע שמאטע, איז א סימן אז דא איז א שטארקע לאמפ, א שטארקער אור, א שטארקע לעכטיגקייט, איינס, און די צווייטע זאך ס'איז גאר נאנט צום פענסטער, פאר דערפאר האט געדארפט זיין אזא דיקע שווארצע שמאטע,

צו באהאלטן דא א גרויסע גרויסע מתנה, און די מתנה איז שוין ממש גאר שטארק נאנט צו דיר. אזוי טייטשט ער המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר. וואס טייטש? ס'איז דא שווארצע וואלקענעס, ער זעהט די אינגערמאן שווארצע וואלקענעס, זאגט ער ניין ניין דו האסט א טעות מען גרייט דיר דארטן צו א רעגן, דארטן איז באהאלטן פאר דיר א רעגן, א גרויסע לאמפ און ס'איז נאנט צום פענסטער נאנט צו דיר, אזוי האט דער חפץ חיים דערציילט א משל א מעשה, ס'איז געווען א שר וואס האט געהאט א גרויסע אחיזה, וואס האט דארטן פארדינגען דירות פאר דרײַ הונדערט רובל א דירה, האט דארטן געהאט א איד א איינוואוינער וואס האט אים געצאלט יעדן חודש דרײַ הונדערט רובל, איינמאל האט דער שר געדארפט אוועק פארן האט ער איבער געלאזט א ממלא מקום, דער ממלא מקום איז געווען א שונא ועוכר ישראל, און ער איז געקומען. און אט די ערשטע זאך האט ער געזאגט פארן אידן אז ער נעמט ארויף די פרייז אויף פינף הונדערט אנשטאט דרײַ הונדערט רובל פינף הונדערט רובל, און געקומען סוף חודש האט דער איד זיך געבעטן ביי אים ער זאל עס האלטן בהלוואה איך האב נאך נישט די געלט כ'האב נאר דרײַ הונדערט רובל כ'האב נאך נישט די געלט. האט ער געזאגט בשום פנים ואופן נישט, ביז די איד איז געקומען גרייט מיט פֿיר הונדערט אַכציק רובל, צוואנציג רובל האט אים געפעלט, צוואנציג רובל האט אים געפעלט, האט ער געבעטן די איד פונעם ממלא מקום, האלט מיר עס בהלוואה די צוואנציג רובל, האט די איד געזאגט, האט די גוי אים געזאגט ניין, דער שונא ישראל געזאגט ניין, אויף די צוואנציג רובל וואס פעלט דיר, האט ער געזאגט פארן אידן אויף יעדן רובל וואס פעלט דיר העסטו קריגן א מכה, האט ער געקריגן צוואנציג מכות האט דער איד געקריגן, שפעטער ווען דער שר איז אהיים געקומען איז דער איד אריבער אריין געגאנגען צום שר און האט אים געוויינט האט אים געזאגט ווייל ס'איז א ממלא מקום א שונא ישראל איך האב פארפעלט צוואנציג רובל איך האב אים געבעטן הלוואה האט ער נישט מסכים געווען נאר אויף יעדן רובל האט ער מיר געגיבן א מכה איז דער שר געווארן בכעס. ער האט געזאגט, וואס? ער האט דיר געגעבן צוואנציג מכות? אויף יעדן מכה וואס ער האט דיר געגעבן גייט ער דיר דארפן באצאלן, דער ממלא מקום וועט דיר דארפן באצאלן יעצט הונדערט רובל. אויף יעדע מכה וואס ער האט דיר געגעבן, העט ער דארפן געבן הונדערט רובל. ער האט דיר געגעבן צוואנציג מכות, האסטו צוויי טויזנט רובל העט ער דיר דארפן יעצט געבן. און גלייך זאגט אים דער שר אז דער ממלא מקום ער האט ביי מיר דא אן אחוזה וואס איז ווערד פיר טויזנט רובל, האלב איז שוין דיינס, ווייל דו דארפסט דאך קריגן צוויי טויזנט רובל פאר די צוואנציג מכות, האלב פון די אחוזה איז שוין דיינס. דערציילט דער חפץ חיים אז דער אינגערמאן איז אהיימגעקומען, און ער הייבט אן ווייטער צו וויינען. פרעגט אים די רעבעצן, וואס וויינסטו? וואס, יענער האט דיר נאכאמאל געשלאגן? זאגט ער, ניין, זאגט ער פאר זיין רעבעצן, דו נאר, די מכות, די צוואנציג מכות טוט מיר שוין יעצט נישט וויי, איז א שאד ווען ער געבט מיר נאך צוואנציג מכות, וואלט איך דאך געהאט דעם גאנצן אחוזה, ווען ער געבט מיר נאך צוואנציג מכות האב איך דאך די גאנצע אחוזה, אזוי האב איך נאר געהאט א האלבע אחוזה, אזוי איז מסביר דער חפץ חיים.

נאך נץ האבן זיי מחליט געווען אפשר לאמיר פארן אויפן שבת צום בעל שם הקדוש, זיי האבן אבער מקפיד געווען זייער שטארק אויף תוספות שבת, זיי האבן געהאט א גרויסן שיעור פון תוספות שבת וואס זיי האבן מקפיד געווען, און זיי האבן געמאכט חשבון צו זיי וועלן קענען אנקומען אויף תוספות שבת, צו זיי וועלן קענען אנקומען אויף תוספות שבת, האבן זיי געקוקט אויפן זייגער האבן זיי געזען יא ס'איז בסדר, מען הייבט זיך אן גלייך צו מזרז זיין, מען איז ארויס געפארן גלייך נאכן נץ, מען הייבט אן צו פארן מיטן וואגן, און מען האט אנגעזאגט דעם בעל עגלה עוקף זיין אלע וואגנס, ער האט אזוי עוקף געווען עקיפות עקיפות אלע וואגנס, און אזוי זיך מזרז זיין כדי צו כאפן תוספות שבת ביז אינמיטן איז אונטער פאר זייער וואגן, פאר זייער וואגן. איז געווען א גרויסער שר, א גרויסער הער, וואס עוקף זיין זיין עגלה איז געווען על פי געזעץ א גרויסע עבירה, האבן זיי דעם עגלה פון דעם שר נישט געקענט עוקף זיין, זיי פארן אונטערן שר, און דער תולדות איז געווארן אביסל שטארק אנגעצויגן. און ער זאגט פאר רבי נחמן האראדענקער וואס וועט זיין מיט תוספות שבת, וואס וועט זיין מיט תוספות שבת דא א שר, דער וואגן פונעם שר שטערט דא, וואס וועט זיין דא? האט רבי נחמן האראדענקער אים געזאגט אז איך האב כל ימיי געארבעט אז ווען ס'קומט אן עפעס א שווערע זאך, א שווערע נושא, איינזעהן אז דא איז באהאלטן דיין טובה, נישט ס'איז לטובה, נאר דא איז באהאלטן דיין טובה, דא דא, טאקע אין דעם וואס זעהט דיר אויס אזוי שווער, דא איז באהאלטן דיין טובה. זאגט אים די תולדות, לו יהי כדבריך, הלוואי זאל מען זען אז דאס איז דא די טובה אויף תוס' שבת, נו הלוואי. און זענען ווייטער געפארן, רבותי אונטער דעם שר, מ'פארט און מ'פארט, מען איז ארויס פון שטאט, איז געווען דארטן א יריד, די יום השוק, ס'איז געווען די יום השוק, וואס איז געווען טויזענטע טויזענטע עגלות דארט, בעלי עגלות, וואס וואס נארמאל איז דער אייבישטער זאל אפהיטן נישט נאר קיין תוס' שבת וואלטן זיי נישט געהאט זיי וואלטן דארטן געקענט בלייבן שבת אפילו השם ישמרנו פון אזא שווערע וועג, נאר היות ס'איז געווען די וואגן פון דעם שר, מ'איז דאך געפארן אונטערן שר, מ'איז דאך געפארן אונטערן שר, איז פארן שר האבן זיך אלע עגלות געריקט, אלע טויזענטע עגלות געריקט, און די תולדות איז דאך געווען אונטער אים, תולדות און ר' נחמן האראדענקער, די וואגן איז דאך געווען אונטער אים, ממילא האבן זיך פאר זיי ביידע אלע געריקט. אויך אלץ אלץ געריקט, און אזוי זענען האבן געענדיגט דעם דעם פלאץ דעם יריד פון יום השוק, און שפעטער געפארן ווייטער איז דער שר געפארן לינקס און תולדות רעכטס, האט מען איינגעזען טאקע אז דער וואגן וואס האט אויסגעזען ער שטערט ער שטערט ער האט דיך געראטעוועט ווייל ווען נישט וואלסטו געקענט דארטן בלייבן שבת קודש, האט ער איינגעזען המכסה שמים בעבים, ס'זעהט אויס שווארצע וואלקענעס.

ווען ס'אויס ג' ניין אבער ווען ס'געפאלן פאר ווען ס'געפאלן האט עס נישט געווינען ווען ס'געפאלן דעמאלטס האט עס געווינען דא אני אשכון את דכא דארטן האט ער געווינען מ'דערציילט נאך א מוראדיגע מעשה אז מ'האט אמאל ארעסטירט איינגעזעצט דעם הייליגן רבי ר' מיילעך און הייליגן רבי ר' זיש. און מען האט זיי אריינגעלייגט אין תפיסה אין א פלאץ אין די אין כסא וואס טייטש אינמיטן די תפיסה אין די צימער וואס זענען געווען דארטן געווען די כסא אין בית הכסא די בית הכסא די כסא איז געווען אין דעם צימער ממילא האט מען נישט געטארט זאגן קיין אידיש ווארט נישט קיין פסוק נישט קיין תהלים נישט קיין גמרא גארנישט און רבי ר' מיילעך האט געוויינט האט רבי ר' זישא אים געפרעגט וואס וויינסטו האט ער געזאגט וואס הייסט איך קען דאך נישט זאגן קיין שום אידיש ווארט. כ'קען דאך נישט זאגן דא קיין שום אידיש ווארט. האט דער רבי ר' זישע אים געזאגט, אזוי האט דער אייבישטער געוואלט, איז דאך דאס די מצוה, דארף מען דא זיין פרייליך. ער האט גענומען דעם רבי ר' מיילעך און אנגעהויבן צו טאנצן ארום דעם כסא. ארום דעם כסא און אנגעהויבן צו שפרינגען און צו טאנצן. מען האט געטאנצן אזוי, דאס איז דאך רצון השם, טאנצט מען, מען איז פרייליך, דאס איז דאך רצון השם. און געשפרינגען. דער שומר, דער שר בית הסוהר איז אריינגעקומען און ער פרעגט, וואס איז דא די טאנצעריי? וואס איז דא? האבן זיי נישט געוואלט ענטפערן. וואס איז די טאנצערייען? מ'האט ווייטער געשפרינגען. וואס איז די טאנצערייען? נישט געוואלט ענטפערן. ביז איינער האט געזאגט אז ווייזט אויס די כיסא איז משמח. האט ער געזאגט אה די כיסא איז משמח זאגט דער שר בית הסוהר דאס איז משמח האט עס גענומען האט עס ארויס געשפיצט ארויס געווארפן. האט דער רבי ר' זישע געזאגט דעמאלטס א מוראדיגע ווארט. האט ער געזאגט אזוי אין אנהייב איך האב געזען מען האט דא איינגעזעצט ביי א פלאץ וואס איז א כיסא איך קען נישט לערנען איך קען נישט דאווענען איך קען גארנישט. נישט רוחניות, נישט גשמיות, נישט די וועלט, נישט יענע וועלט, אבער איך האב נאך אויך געווען צעבראכן, איך קען דא נישט לערנען. אבער א מינוט שפעטער האב איך געטראכט, איין מינוט, יענע וואך בין איך געווען אינדערהיים, האב איך געהאט א מצוה צו לערנען און א מצוה צו דאווענען, יעצט ווער האט מיר דא געלייגט? די אייבערשטער האט מיר געלייגט דא, יא, אלץ איז דאך די אייבערשטער, האט דאך מיר די אייבערשטער דא געלייגט, איז דער אייבערשטער האט מיר דא געלייגט איז די טייטש אז ער האט מיר געגעבן יעצט א מצוה נישט צו לערנען נישט צו דאווענען די זעלבע זאך וואס יענע וואך איז געווען א מצוה צו לערנען און דאווענען יעצט האט ער מיר געגעבן א מצוה נישט צו לערנען נישט צו דאווענען אז דאס איז שוין א מצוה נדירה נישט צו לערנען נישט צו דאווענען איר ווייסט רבותי ביי מצוות פדיון פטר חמור מאכט מען מוזיק קלעזמער אז ס'איז א מצוה נדירה האב איך אנגעהויבן צו טאנצן ארום דעם כיסא אזא מצוה נדירה פונקט א מצוות פדיון פטר חמור וכדומה וואס איז א מצוה נדירה לפרקים האט ער אנגעהויבן צו טאנצן אזוי ארום דעם

די תלמידים געשטאנען אינדרויסן און געזאגט תהילים, מתפלל געווען צום בורא עולם, די תלמידים שטייען אינדרויסן און פלוצלינג הערן זיי א בום אין צימער, א בום! זענען גלייך אריינגעגאנגען אין צימער האבן זיי געטראפן דעם בארדיטשובער רב אויף דער ערד, האבן זיי אים אויפגעהויבן פון דער ערד און געלייגט צוריק אויפן בעט, און זענען ארויסגעגאנגען אינדרויסן און ממשיך געווען צו זאגן תהילים. אההה איז אריבער א האלבע שעה האט די קדושת לוי געבעטן א גלאז וואסער, א האלבע שעה איז אריבער נאך א האלבע שעה האט די קדושת לוי געבעטן א גלאז טיי, און אזוי איז צוביסלעך אביסל בעסער געווארן.

חסד יסובבנו. האב איך זיך מחזק געווען און אראפגעגאנגען פון בעט, און דאס איז געווען די בום וואס איר האט געהערט, און איך בין געפלויגן אויף דער ערד. שפעטער מ'האט מיר צוריק אויפגעהויבן אויפן בעט, מ'האט מיר צוריק געלייגט, האב איך געטראכט צו זיך, אבער עס קען נישט זיין, די ווערטער פון רעבן איז דאך זיכער קודש קדשים, אז הבוטח בהשם חסד יסובבנו איז א טבע, איז קלאר אז ס'איז א טבע, נאר אלא מאי פארוואס בין איך געפאלן אויף דער ערד, ווייל איך האב נישט גענוג בוטח געווען. ווען כ'בין צוריקגעלייגט אויפן בעט האב איך זיך מער בוטח געווען און מער בוטח געווען ביז איך בין געווארן געזונט און שטארק און חסד יסובבנו א טבע אין בריאה הבוטח בהשם חסד יסובבנו דאס ברענגט אים א רפואה שלימה ווען ער פארשטייט אז ער איז מיטן בורא עולם אויפן גרעסטן פארנעם הקדוש ברוך הוא מראשותיו של חולה דיין דיין דיין דיין דיין די וועלט דערציילט א מעשה, איז אמאל אריינגעקומען א עוכר ישראל אין א רעסטעראנט, א שונא ישראל אריינגעקומען, ער טרעפט דארטן א גרויסע עולם פון גויים, בינם לבינם איז געווען איין איד להבדיל, איין איד איז געווען דארטן להבדיל מיט אזויפיל גויים, איז די עוכר ישראל צוגעגאנגען צום בעלעבאס פון דעם רעסטעראנט און ער האט אים געפרעגט, וויפיל קאסט דא די בעסטע פארציע פיש? דו מיינסט די גרעסטע פארציע, בעסטע פארציע? הונדערט פופציג דאלער. האט ער אים געזאגט אויף מיין חשבון געב פאר אלע גוים בחינם אויף מיין חשבון ווייל דער עוכר ישראל איז געווען א גרויסע עושר א גרויסע עושר גענוג פאר אלע אלע גוים גיב א פארציע פיש פון הונדערט פופציג דאלער חוץ פון דעם איד נישט די אידן זאל ארויסגיין דעם איד זאל ארויסגיין די אויגן. פאר אלעמען געב! אזוי האט ער געזאגט פארן מנהל פונעם רעסטוראנט, דער וואס האט דארטן צו, זאגט ער אים, פאר אלע אי, פאר אלע גוים, פאר דעם אידן זאלסטו גארנישט געבן, זיי וויסן. שוין, אזוי האט ער געטון, א פארציע פון הונדערט פופציג דאלער פיש, פיש פאר יעדן איינעם, שפעטער נאכן פיש זענען אלע צוגעגאנגען צו דעם, צו דעם וואס האט צוגעגעבן, האט ער געזאגט, פאר דעם עוכר ישראל, פאר דעם גביר, פאר דעם עוכר ישראל, און אלע גוים, אלע גוים צוגעגאנגען, האט ער געזאגט, שכוח, אזא גוטע פארציע, גרויסן יישר כח, און דער איד איז אויך צוגעגאנגען, ער זאגט אים א גרויסן יישר כח, א גרויסן, ער זאגט, וואס א גרויסן יישר כח, ער האט דאך אים גארנישט געגעבן, ער האט נישט פארשטאנען, עס האט אים געקריצט די ציינער, פאר דעם עוכר ישראל, איז ער צוגעגאנגען נאכאמאל צו דעם מנהל, און ער זאגט אים, יעצט גיי און געב זיי א פארציע פלייש, די בעסטע פארציע, זאגט אים ס'איז דרײַ הונדערט דאלער פלייש, דרײַ הונדערט דאלער אויף מיין חשבון פאר אלע גוים אבער פאר די אידן נישט, לאז אים ארויסגיין די אויגן. און אזוי האט ער געגעבן טאקע פאר יעדן איינעם א פארציע פון דרײַ הונדערט דאלער, און די אידן נישט, אלעס גוים זענען צוגעגאנגען שפעטער און זאגן אים א גרויסן יישר כח, א גרויסן יישר כח, און די איד גייט אויך צו און זאגט אים א גרויסן יישר כח. בקרב לייב, ש, ער האט געמיינט, ער האט געקריצט מיט די ציין, ער האט אויסגעגעבן אזויפיל געלט אים ארויסצונעמען די אויגן, און ער זעט די איד זאגט אים א גרויסן שכוח, גייט ער צו גיין נאכאמאל צו די מנהל, דער עוכר ישראל, זאגט אים יעצט קאמפאט פאר יעדן איינעם וויין וואס איז ווערט יין ישן נושן. שדעת זקנים נוחה הימנו וואס איז טייערע וויין און טייערע קאמפאט פאר יעדן איינעם אבער פאר דעם איד נישט האט ער געזאגט ס'קאסט הון תועפות זאגט ער אויף מיין חשבון איך בין דאך א גביר און האט געגעבן פאר אלע גוים פאר די איד נישט און שפעטער זענען אלע צוגעגאנגען און זיי זאגן אים א גרויסן יישר כח און די איד איז צוגעגאנגען אויכעט נאכאמאל און זאגט אים אך זאגט ער אמת א גרויסע גרויסע יישר כח פון טיפעניש פון הארץ, פרעגט אים וואס שכוח, האסט דאך גארנישט געקראגן, זאגט אים די איד איך בין דא די באלעבאס, די אלע געלטער גייט אריין צו מיר, א גרויסן יישר כח דו האסט מיר געברענגט דא, זאגט די וועלט א מענטש כאפט דעם קלאפ מיט דעם זעץ מיט דעם פליק, אבער א איך בין א איד איך האלט דעם חובת הלבבות שער הביטחון מיט מיר, איז דאס אלץ גרויסע רווחים פון מיליארדן, ס'זעט אויס קלעפ.

אז ס'גייט נישט גוט, ביסט א שליח פון מלך, און אז א שליח פון מלך איז דא עפעס זיכער באהאלטן, זיי מקבל, שאין אדם יכול להרע עצמותו, דא איז באהאלטן פאר דיר גרויסע גוטע זאכן, דיין דיין דיין דיין דאן דאן דאן דאן דאן דאן. וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק כי שמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם, אזוי שטייט ביי ישמעאל. כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם, נישט שיהוגו, נאר אל קול הנער באשר הוא שם, טייטשט ר' איצעלע וואלאזשינער וואס טייטשט באשר הוא שם? באשר הוא ווייל דער אייבישטער איז שם אויף מראשותיו של חולה, ווייל דער אייבישטער איז דארטן, באשר הוא שם. זאל דער אייבישטער העלפן. זאל זיין רפואות מיט ישועות און א רפואה שלימה במהרה, ווי האט ער געזאגט דער רבי ר' שמעלקע, אז פון ורפא ירפא לערנט מען ארויס מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, אבער רפא ירפא איז מיט א פינטעלע אין די פיי, ווייל ווען א דאקטער היילט אויס קען ער נאך איבערלאזן א פינטל, אני השם רופאך איז א פיי, ווען דער אייבישטער היילט אויס לאזט ער נישט איבער קיין שום פינטל נישט אונז בעט מיר לרפואה שלימה, בעט מיר שטענדיג רפואה שלימה מ'דאוונט תשובה שלימה, פונקט ווי ביי די רמב"ם זאגט ער וואס טייטש תשובה שלימה, באקאנט די לשון הרמב"ם אין הלכות תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד, זאגט ער א רפואה שלימה איז אויך די טייטש, אז עס זאל זיין אזא רפואה עד שיעיד עליו יודע תעלומות, ער וועט ווערן געזונט און שטארק, אזוי זאל זיין א רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל.

דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדנט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.